שלום וברכה צו רגל אחת נומבער צוויי הונדערט פֿינף און פֿופֿציק. היינט גייען מיר ארומרעדן וועגן די אזוי גערופענע באסטן טי פארטי. די ערשטע טיי אווענט מסתמא וואס איז פארגעקומען אויף די וועלט. עכפנים אין אמעריקע זיכער. און דאס איז געווען אזא די ערשטע, קען מען זאגן, גרעסערע אקט פון א מרידה, פון א אויפשטאנד, וואס די קאלאניסטן וואס האבן דעמאלטס באוואוינט אמעריקע, האבן געמאכט קעגן ענגלאנד, קעגן ענגלאנד וואס איז דעמאלטס געווען בעל הבית, וואס האט באטראכט אמעריקע, די שטח וואס אונז קענען מיר היינט אלס די פאראייניגטע שטאטן, עכפנים א חלק דערפון, האט זיי באטראכט ווי א קאלאני, כאילו א. א שטח, א טעריטאריע וואס איז א חלק פון די בריטישע מלוכה, און די מענטשן וואס האבן דא געוואוינט זענען נישט געווען צופרידן דערפון, און די באסטאן טי פארטי איז געווען א אקט, ווי געזאגט, וואס דאס האט אנגעהויבן די קייט פון די געשעענישן וואס האט צום סוף געפירט צו דעם אז אמעריקע איז געווארן זעלבסשטענדיג. איז די נאמען אליין, באסטאן טי פארטי, די באסטאנע טיי אווענט, איז איז באקאנט, מען קען עס, בפרט סיי ווער וואס איז אביסל פאראינטערעסירט אין די היסטאריע, אפילו נאר אביסל, דאס איז איינע ווי מען זאגט פון די באקאנטערע באקאנטע קאפיטלען געשיכטע אין די אמעריקאנער היסטאריע, און לאמיר דא אויסשמועסן די געלויף פון די געשעענישן וואס האט געפירט ביז אהין, וואס האט געפירט צו דעם קלימאקס צו די צו יענעם צו יענע געשעעניש איז קודם פשוט סתם לשם קאנטעקסט ווען ס'איז געשען, ס'האט זיך אפגעשפילט אין א קאלטן ווינטערדיגן טאג דעצעמבער דעם זעכצנטן פון יאר סעווענטין סעווענטי טרי, זיבעצן הונדערט און דרײַ און זיבעציק. די געשיכטע ווי די נאמען זאגט עס איז ממש מיט טיי, טאקע מיט טיי. וואס איז געווען דעמאלטס? דער עולם אין יענע צייט האט זייער ליב געהאט צו טרינקן טיי. מען רעדט פון אמעריקע. פארוואס? פשוט ווייל אין ענגלאנד איז דעמאלטס, נאך היינט אויך דאכט זיך מיר, איז טיי זייער א פאפולערע געטראנק. און אין יענע תקופה האט יעדער, יעדער יחיד, יעדער מענטש, מאן פרוי קינד, האבן געטרינקן דורכן יאר בערך דרײַ הונדערט אזוי שאצט מען דרײַ הונדערט גלעזער טיי א יאר, ס'הייסט מען האט געטרינקן טיי כסדר. היות די אמעריקע איז געווען א קאלאני פון ענגלאנד, ס'הייסט ס'איז געווען א שטח א חלק פון די בריטישע מלוכה, איז מיינט ס'האבן דא אויך געוואוינט אסאך, נישט נאר ס'האבן דא געוואוינט אסאך מענטשן וואס זענען געקומען פון אדער ענגלאנד אליין אדער אן אנדערע טעריטאריע וואס איז געווען אנגעשלאסן אין די בריטישע אימפעריע, אבער חוץ דעם איז אויך געווען דא א גרויסע השפעה, די ענגלישע קולטור האט געהאט א מורדיגע השפעה אויף אמעריקע נאך ביז היינט, נישט נאר מיט די שפראך נאר אסאך אנדערע זאכן וואס האבן זיך אויסגעפורעמט אין אמעריקע אויף דעם אופן אונטער די השפעה פון ענגלאנד, איז דער עולם האט דא אין אמעריקע אויכעט געטרינקן אסאך טיי, זייער אסאך. איז ענגלאנד האט געוואלט געניסן פון דעם, יא, האבן זיי האבן ארויף געלייגט שטייערן, ס'איז דאך מיינס א, מיינס א פלאץ און מען ברענגט דא אריין זאכן, איז האבן זיי עקספארטירט טיי פון ענגלאנד און וואס איז אימפארטירט געווארן קיין אמעריקע, און מען און זיי האבן פארלאנגט פון די קאלאניסטן, ווי ס'האבן זיך גערופן די מענטשן וואס האבן דא געוואוינט, אין די פאראייניגטע שטאטן, וואס איז שפעטער געווארן די פאראייניגטע שטאטן און איז דעמאלטס געווען א ענגלישע טעריטאריע, זאלן באצאלן שטייערן פאר די טיי. און דער עולם איז נישט געווען צופרידן. דער עולם איז נישט געווען צופרידן בכלל מיט שטייערן, און נישט, מען האט דעמאלטס אויך פארשטאנען אז אזא זאך, ס'איז דא אזא זאך ווי טעקסעס, מכס, מען צאלט. אבער זיי האבן גע'טענה'ט אז די קאלאניסטן האבן גע'טענה'ט אז זיי האבן נישט קיין. שטימרעכט, זיי האבן נישט קיין פארשטייערשאפט, קיין רעפרעזענטאנץ אין די בריטישע פארלאמענט, אין די בריטישע רעגירונג, און מען מאכט דארטן החלטות אויף זייער חשבון, אבער זיי האבן נישט קיין ווארט דארטן. דאס איז אנדערש ווי די ענגלישע בירגער, ווי מענטשן וואס האבן געוואוינט אין ענגלאנד אליין, וועמענס קול, וועמענס שטימע, זיי האבן געהאט א קול, א וואויס, אין די ענגלישע רעגירונג, אפגעזען צו מען געפאלגט צו נישט, אבער זיי האבן געקענט רעדן, מ'האט זיך כאילו לכל הפחות גערעכנט מיט זיי, איז די אמעריקאנער קאלאניסטן אבער האבן נישט געהאט קיין שום פארשטייערשאפט אין די ענגלישע רעגירונג, האבן זיי געטענה'ט אז דו קענסט נישט מאכן קיין החלטות וואס באטרעפט מיך, וואס איז מיך נוגע, אן דעם וואס איך זאל לכל הפחות באקומען א געלעגנהייט צו זאגן מיין מיינונג אין די רעגירונג, אין דעם פלאץ דארטן וואו די החלטות ווערן געמאכט. און דעמאלטס איז געבוירן געווארן די פרייז וואס איז פאפולער אין אמעריקע נאך ביז היינט, נאו טעקסעשאן וויטאוט רעפרעזענטעשאן. אויף ענגליש קלינגט עס גוט, און פשוט איבערגעטייטשט מיינט עס אז קענסט נישט פון מיר נעמען קיין שטייער אן דעם וואס איך זאל האבן א רעפרעזענטאנץ דארטן ביי דיר. די קאלוניסטן האבן נישט מסכים געווען מיט דעם, סאו וואס זיי האבן געטון, אבער טיי האט מען דאך געטרינקן, דער עולם האט געוואלט ווייטער טרינקן טיי, איז וואס מען האט געטון, מען האט אנגעהויבן, מען האט אנגעהויבן שמוגלען טיי, מען האט אנגעהויבן שמוגלען טיי בעיקר פון האלאנד, און עס איז געקומען צו א תקופה אין די זיבעצן הונדערט און זעכציגער יארן ווען דריי פערטל פון די טיי וואס מען האט געהאט גענוצט, פארקויפט און געקויפט אין אמעריקע אין די קאלאניס זענען געקומען פון געשמוגלטע טיי, בעיקר ווי געזאגט פון האלאנד. אזוי האט די זאך געלאפן פאר אפאר יאר, אזוי מיינט אז די ענגלאנד האט ווייטער געלאזט דעם שטייער, און די קאלאניסטן האבן אויף יעדן אופן פרובירט אויסצושפילן דעם שטייער, און דער עולם אויף ביידע זייטן איז געווען אומצופרידן, און ס'איז געהערשט אזא קאלטע אומצופרידנהייט קריג. אין די מיטעלע זעכציגער יארן האט זיך האבן זיך זאכן געגעבן א רוק. ענגלאנד האט באשלאסן ארויפצולייגן פרישע שטייערן אויף די קאלאניסטן, און די אמת'דיגע עיקר סיבה איז געווען ווייל ענגלאנד איז געווען פארוויקלט אין א מלחמה מיט פראנקרייך. עס איז געווען א מלחמה וואס האט גענומען זיבן יאר, און איינע פון די זאכן אויף וואס מען האט זיך געשלאגן איז טאקע געווען אויף שטח פון די אזויגערופענע נייע וועלט, אויף שטח פון די אמעריקאנע קאנטינענט איז די אלט נייע מחלוקה צווישן ענגלאנד און די קאלאניסטן, די ענגלישע קאלאניסטן וואס האבן געוואוינט אין אמעריקע האט זיך פריש צופלאקערט און יעצט מיט סאך מער אייפער ווייל ענגלאנד האט ארויפגעלייגט פרישע שטייערן ווי אויף פאפיר. מיינט מען יעדע סטייטש, יעדע סארט פאפיר וואס איז נאר גענוצט געווארן פאר סיי וואס פאר א זאך האט באקומען א שטייער, מען רעדט פון שפילן אפילו, מען שפילט מיט קארטלעך, ס'איז נאך דעמאלטס געווען אין די מאדע, צייטונגען, דאקומענטן, יעדע סארט זאך פאפיר וואס האט געהאט אויף זיך עפעס געשריבן אדער געדרוקט האט געדארפט האט באקומען א טעקס און מען האט געדארפט דערפאר באצאלן שטייער. נאכדעם איז ענגלאנד געגאנגען א שריט ווייטער און ארויפגעלייגט שטייערן אויף נאך פארשידענע פונדאמענטאלע געברויכן וואס מענטשן נוצן, ווי געזאגט אויבן גלאז און נאך מאטריאלן וואס מען האט גענוצט צו בויען און טיי. מען האט ארויפגעלייגט א גרויסן פרישן שטייער אויף טיי. יעצט די צדדים און די צוויי זייטן זענען געווען אזוי. די קאלוניסטן ווי געזאגט האבן געטענה'ט אז זיי האלטן נישט ביים באצאלן קיין שטייערן כל זמן זיי האבן נישט קיין שטים רעכט דא, זיי קענען נישט זאגן קיין ווארט, ס'הייסט מאך נישט קיין החלטות וואס זענען מיך נוגע, צווינג אויף מיך נישט ארויף קיין זאכן צו טון אן דעם וואס איך האב אויכעט א רעכט אריין צו זאגן דארט א דעה. ענגלאנד מצד השני האט זיך גענויטיגט אין דעם געלט ווייל די מלחמה מיט פראנקרייך האט אריינגעטראגן ענגלאנד אין גרויסע חובות, און די טענה פון די ענגלישע פירערשאפט פון די מלוכה איז געווען אז סוף כל סוף א גרויס חלק פון די מלחמה וואס אונז פירן מיר יעצט קעגן פראנקרייך האט צוטון מיט ענק, מיט די קאלאניסטן, אונז פארטיידיגן מיר ענקער זעלבסשטענדיגקייט, און זעלבסשטענדיגקייט דא מיינט מען זעלבסשטענדיג פון פראנקרייך. ווייל זעלבסשטענדיג זעלבסשטענדיג זענען די קאלאניסטן נישט געווען, זענען למעשה געווען אונטערגעווארפן אונטער ענגלאנד, אבער די ענגלישע מלוכה האט עס אזוי אנגעקוקט, היות א גרויס חלק פון די חובות, א גרויס חלק טייטש א גרויס חלק פון די מלחמה וואס האט אונז אריינגעטראגן אין די חובות, קומט וועגן ענק און איז נוגע פאר ענק און האט שייכות מיט ענק, איז נישט מער ווי יושר אז עטץ זאלט צאלן, עטץ קאלוניסטן זאלט צאלן א חלק פון די הוצאות. און די קאלוניסטן ווי געזאגט האבן געזאגט יא שייכות מיט מיר, נישט שייכות מיט מיר, אויב דו גייסט פון מיר נעמען געלט דארף איך אויך קענען זאגן א דעה. די געמיטער זענען געווארן צוהיצט און די בריטישע אגענטן וואס האבן וואס זענען וואס האבן געוויילט אין אמעריקע כדי די טעקס אגענטן די שטייער אגענטן וואס זענען דא געווען כדי צו איינקאסירן די שטייערן האבן זיך גענויטיגט שוין אין שוץ ווייל די הוילענדע מאסן זענען געווען זייער אויפגעברויזט אויף זיי. און ענגלאנד האט טאקע אראפגעשיקט סאלדאטן, פארשטארקטע וואך, וועמענס אויפגאבע איז געווען צו באשיצן די שטייער אגענטן. דאס האט נישט בארואיגט די געמיטער פון די קאלאניסטן, פארקערט, און די ערשטע אזא ערנסטע קאנפראנטאציע איז געווען ווען א גרופע באסטאנער איינוואוינער האבן באווארפן, זיי האבן אטאקירט, מ'רעדט נישט פון קיין ערנסטע אטאקע, מ'האט באווארפן מיט שניי און מיט אייז און נאך אזעלכע אומשעדליכע און כפי ערך אומשולדיגע זאכן האבן זיי באווארפן א גרופע פון בריטישע סאלדאטן וואס האבן באוואכט די באסטאנער שטייער הויז, די בנין וואו די שטייער אמט פון די ענגלישע שטייער אמט אין באסטאן אין אמעריקע האט זיך געפונען. דאס האט געפירט אז די בריטישע סאלדאטן האבן געעפנט פייער אויף די גרופע פון קאלאניסטן און זיי האבן אומגעברענגט אפאר מענטשן. די סוף איז געווען אז ענגלאנד איז אביסל, א היבש ביסל, אראפגעקראכן פונעם בוים און זיי האבן אנולירט, צוריקגעצויגן, פון כמעט אלע שטייערן, דאס הייסט בעסער געזאגט פון אלע שטייערן פון רוב פראדוקטן, רוב זאכן, רוב פראדוקטן אויף וואס ענגלאנד האט פריער געהאט ארויפגעלייגט. שטייערן האבן זיי יעצט צוריק אראפגענומען, אבער די שטייער אויף טיי איז געבליבן, און די אויפברויז דערויף איז אויך געבליבן, און ביידע פאר די זעלבע סיבות. טיי ווי געזאגט איז געווען זייער א גאנגבארער פראדוקט, זייער א גאנגבארע משקה אין אמעריקע, און דאס איז די סיבה פון איין זייט פארוואס ענגלאנד האט דא דווקא אויף דעם געלאזט די שטייער, ווייל פון דא האבן זיי, דאס איז געווען א גוטע מקור, א גוטע קוואל פון הכנסה פאר ענגלאנד, און די זעלבע זאך מצד השני, די קאלאניסטן האבן אויך זענען געבליבן אויפגעברויזט און זיי האבן נישט מסכים געווען דערויף, אויך פאר די זעלבע סיבה, טיי איז געווען א זאך וואס דער עולם האט געטרונקן אין גרויסן, און מען איז נישט געווען גרייט צו צאלן א עקסטערע עודף, א העכערן פרייז, נאר ווייל די מלוכה אין ענגלאנד נויטיגט זיך אין געלט פאר מלחמות אין וועלכע די קאלאניסטן האבן בכלל נישט געהאט קיין דעה, נישט אין דעם מלחמה, נישט אין אלע אנדערע החלטות וואס די מלוכה מאכט, כולל די וואס איז זיי נוגע. בקיצור, די קאלאניסטן האבן אויפגעהויבן פאררופן א בויקאט קעגן די בריטישע טיי. איז רוב. כמעט די גאנצע טיי וואס איז אהער אריינגעברענגט געווארן דורך ענגלאנד איז געקומען פון איין קאמפאני וואס האט געהייסן די בריטיש איסט אינדיע קאמפאני, זיי יענע קאמפאני האט דא אריינגעברענגט די טיי קיין אמעריקע צו די קאלאניסטן, און די קאלאניסטן האבן יעצט מחליט געווען צו אויף צו דערקלערן א פולשטענדיגן בויקאט קעגן יענע קאמפאני, דאס הייסט, פון וואו וועט מען האבן טיי? פונעם זעלבן פלאץ וואו דריי פערטל טיי איז ביז יעצט געקומען שמוגלען טיי פון האלאנד, נאר אנשטאט דעם וואס ביז יעצט האבן זיי געלאזט די די בריט די ענגלישע די ענגלישע מלוכה די בריטיש איסט אינדיע קאמפאני ווייטער אריינברענגען טיי אויך און א געוויסן שעיר אין די מארקעט האבן זיי נאך געהאט די ענגלישע און דאס מאל האט מען אפיציעל מען האט געמאכט א בויקאט און און אויפגעהערט נוצן די ענגלישע טיי, און דאס האט זיך זייער שווער אפגערופן אויף די בריטיש איסט אינדיע קאמפאני וואס זענען געבליבן ביז א. אמעריקע האט דעמאלטס גענוצט איבער א מיליאן, בערך א מיליאן און צוויי הונדערט טויזנט, פונט פון טיי א יאר, סאו עס האט נישט גענומען לאנג ווילאנג עס האט זיך אנגעזאמלט א פאר מיליאן פונט פון טיי וואס די בריטיש איסט אינדיע קאמפאני איז געבליבן שטעקן מיט, זיי האבן נישט געהאט וואס צו טון דערמיט, זיי האבן נישט נאר נישט געהאט וואס צו טון מיטן טיי, נאר זיי האבן דא אויך פארלוירן א גרויסן חלק פון זייערע הכנסות פון די געלט, און די קאמפאני איז אנגעקומען צום שוועל פון באנקראט. אין זיבעצן דריי און זיבעציק, אין סעווענטין סעווענטי טרי, האט ענגלאנד געכאפט אז די זאך איז נישט, ס'איז נישט קיין, ס'נישט קיין עסק אזוי אנצוגיין, מען קומט אין ערגעץ נישט אן און מען פארדינט נישט גארנישט, האבן זיי דעמאלטס דורכגעפירט א נייע געזעץ, ס'הייסט די סעווענטין סעווענטי טרי טי עקט, און דעמאלטס, און דאס איז געווען אז די קאמפאני בריטיש איסט אינדיע וועט וועט פארקויפן טיי פאר אנשטאטס עס אריינברענגען, אימפארטירן קיין אמעריקע און עס דארטן דירעקט פארקויפן פאר די קאלאניסטן, וועט וועלן עס אריינברענגען אין בילד אז א מיטלמענטש, מיטלמענטשן, אנדערע קאמפאניס, אמעריקאנער קאמפאניס, וואס יענע וועלן אפקויפן די טיי פון די בריטיש איסט אינדיע קאמפאני, שטייער פריי, ס'הייסט אן די ספעציעלע שטייערן, נאר פאר א שטיקל מארקאפ, פאר אביסל ריווח, ווי נארמאל אין ביזנעס, און יענע וועלן ווייטער פארקויפן די טיי פאר די אמעריקאנער, ס'וועט זיין א שטיקל שטייער, אבער ס'וועט זיין ווייניגער, ס'וועט אויסקומען ביליגער. די אויפטו פאר ענגלאנד א כפנים איז געווען, אז אויף דעם אופן ווי אזוי זיי האבן עס אויסגעשטעלט האבן זיי פארדינט צוויי זאכן, קודם מיט דעם אליין אז זיי האבן זיי האבן רעדוצירט די שטייער דערפון איז אויסגעקומען אז די פרייז פון די ענגלישע טיי איז יעצט געווען נישט טייערער, און אביסל שפעטער איז עס געווארן אפילו ביליגער ווי די טיי וואס איז אריינגעשמוגלט געווארן. סאו די אויפטו דערפון איז געווען, און דאס איז געווען זייער ציל אויכעט, די ציל פון די פון ענגלאנד, אז די מענטשן וואס האבן זיך אפגעגעבן מיטן אריינשמוגלען טיי זאלן ארויסגיין פון ביזנעס, ס'זענען טאקע נישט געווען קיין לעגיטימע ביזנעסער ווייל זיי האבן זיך אפגעגעבן מיט שמוגל, אבער די מציאות איז געווען אז זיי האבן עקזיסטירט און זיי האבן געטון די זייעריגע. איינמאל יענע וועלן ארויסגעצווינגן ווערן פון ביזנעס, וועט די מאנאפאל צוריקפאלן אויטאמאטיש צו די בריטיש איסט אינדיע קאמפאני, און דעמאלטס זאלן זיי קענען ווייטער טון וואס זיי ווילן. די, די שמוגלען די טיי איז אויך געווען א ביזנעס וואס האט זיך געהאט, מען האט עס געדארפט אויסשטעלן, מען האט עס געדארפט אוועקשטעלן, מען האט געדארפט האבן א סיסטעם דערפאר, כ'מיין גארנישט אנדערש ווי א געהעריגע לעגיטימע אפיציעלע ביזנעס, ווי א געהעריגע אפיציעלע לעגיטימע אימפארט ביזנעס, די שמוגלען האט געטון די זעלבע זאך און ס'איז במילא איינמאל מ'וועט זיי ארויסטראגן פון ביזנעס זאל נישט דא זיין מער, דעמאלטס וועט די בריטישע איסט אינדיע קאמפאני טון ווייטער וואס זיי האבן צו טון, און ס'האט זיך טאקע אזוי ארויסגעשטעלט, די בריטישע קאמפאני האט צוריק אריין געברענגט טיי און דער עולם האט געכאפט וואס דא איז געשען. די עולם האט ווייטער געשמוגלט טיי און און ס'האט זיך טאקע אויסגעשטעלט אז די בריטישע טיי איז געווען ביליגער ווי די געשמוגלטע טיי און דאס האט אנגעהויבן שטארק באטרעפן די שמוגל ביזנעס. קיצור דער עולם איז זיך צאמגעקומען, אין באסטאן איז אפגעהאלטן געווארן א מיטינג צווישן א גרויסע גרופע פון קאלאניסטן האבן זיך באטייליגט און ס'איז מען האט דארט מחליט געווען פה אחד אז מען גייט אויפהערן צאלן טעקסעס, שטייערן, פאר די בריטישע טיי, און נישט נאר דאס, נאר מען גייט עס נישט אפילו אריינלאזן אין לאנד. מ'גייט עס נישט אריינלאזן אין לאנד מיינט אז ווען עס איז אנגעקומען די נעקסטע שיפמענט אפאר שיפן פון טיי, פון בריטישע טיי פון די איסט אינדיע קאמפאני האבן די קאלאניסטן מחליט געווען אז די שיפן גייען נישט אפלאדענען די סחורה, קיינער גייט נישט באצאלן קיין שטייערן פאר דעם, נישט נאר מען גייט נישט באצאלן קיין שטייערן, נאר מען גייט אפהאלטן די שיף אפילו פון אפלאדענען די סחורה אויפן אמעריקאנער באדן, איז דער גאווערנער פון באסטאן, וואס איז געווען א בריטישער באאמטער, געהייסן גאווערנער טאמאס האטשינסאן, ער האט ער האט אבער דערקלערט אז די שיפן גייען אין ערגעץ נישט, זיי בלייבן דא ביים האפן, און נישט נאר דאס נאר די טיי וועט יא אפגעלאדנט ווערן, און נישט נאר די טיי וועט אפגעלאדנט ווערן, נאר די קאלאניסטן וועלן שיינערהייט באצאלן דעם שטייער, די שטייער וואס. וואס ענגלאנד פארלאנגט. דאס איז געווען ווי געזאגט דעצעמבער פון זיבעצן הונדערט דרײַ און זיבעציק, December seventeen seventy three, ווען א גרופע פון בערך פופציג מענטשן, באסטאן איינוואוינער, א גרויס חלק פון זיי האט זיך פארשטעלט, זיי האבן זיך אנגעטון ווי די אינדיענס, די נעיטיוו אמעריקענס, די די מענטשן, די שבטים, וואס האבן געוואוינט אין אמעריקע פאר די יוראפעישע זענען דא אנגעקומען, די רויט הויטיגע מענטשן, זיי האבן זיך פארשטעלט פאר זיי, מארשירט צום פארט, זיך ארויפגעריסן, אריינגעריסן אין די דריי שיפן אנגעלאדנט מיט טיי, גענומען די דריי הונדערט און פערציג שאכטלען מיט טיי און אלעס אריינגעווארפן אריינגעווארפן אין וואסער. געזאגט, די טיי ווערט נישט אפגעלאדן דא, און אויב דער בריטישער גאווערנער סטראשעט אז מען וועט יא, און ער וואלט זיך לכאורה באנוצט מיט מאכט, האט מען גענומען דעם טיי, אריין אין וואסער און פערטיג. די בריטישע מלוכה האט, ווי מען קען זיך אליין פארשטעלן, זייער נישט גינסטיג אויפגענומען די נייעס, און זיי האבן ארויפגעלייגט א רייע שטראפן און הגבלות אויף באסטן, ביז די באסטאן, די שטאט באסטאן וועט באצאלן פאר די איסט אינדיע קאמפאני פארן שאדן פונעם טיי. איין זאך וואס זיי האבן געטון איז קודם צוגעמאכט דעם האפן. די האפן פון באסטאן איז געווארן פארמאכט און קיין שיפן האבן דארטן נישט געקענט גארנישט מער אריינברענגען, גארנישט אריין און גארנישט ארויס. צווייטע זאך וואס זיי האבן געטון אז באסטאן וואס איז. די הויפטשטאט פונעם שטאַט פון דער סטעיט מאַסאַטשוסעטס האט געהאט א קאנסטיטוציע וואס האט ערלויבט די באסטאנער איינוואוינער צו האבן אייגענע וואלן פאר א רייע פון באאמטע פון שטאטישע באאמטע. די קאנסטיטוציע האט ענגלאנד אפגעשאפן אויס מען קען מער נישט האבן קיין פרייע אפענע וואלן. זיי האבן אויך אריבערגערוקט דעם געריכטליכן סיסטעם פון באסטן, ס'איז געווען פארדעם דארטן לאקאל, צו ענגלאנד, אדער צו ענגלישע שופטים וואס זאלן זיין אין באסטן. אין אנדערע ווערטער האבן זיי געמאכט ממש א מיליטערישע געזעץ, מארשל לאו ווי מ'רופט עס היינט אין מאסעטשוסעטס, און זיי האבן אויכעט ארויפגעלייגט א ארויסגעקומען מיט א פארארדענונג אז די קאלאניסטן מוזן פון יעצט און ווייטער אויפנעמען ביי זיך אינדערהיים בריטישע טרופן, ענגלישע סאלדאטן וואס וועלן אפגעשיקט ווערן צו אמעריקע וועלן מוזן אויסשטיין די קאסטן פון זייער זיך אויפהאלטן דארטן, עסן טרינקען וואס עס זאל נאר זיין, גייט פון יעצט און ווייטער ליגן אויף די איינוואוינער פון באסטן. נאך איין זאך וואס זיי האבן געטון איז געווען עכט אזא ווי מען זאגט אזא אויף צו להכעיס זאך, אז א ס'איז געווען א שפאלט פון נאכדא אין די קריסטליכע רעליגיע צווישן די קאטאליקן און א אנדערע צווייג פון די רעליגיע וואס זענען פראטעסטאנטן, און די פראטעסטאנטן פלעגן זיין שטארק גערוידעפט אין יוראפ, במילא אסאך פון די פראטעסטאנטן אסאך פון די ערשטע קאלאניסטן זענען געווען. פראטעסטאנטן, ווי מ'קען זיך פארשטעלן אז די פראטעסטאנטן האבן דא געטון צו די קאטאליקן דאס וואס די קאטאליקן האבן צו זיי געטון אין יוראפ, און אזוי ווי זענען געווען סעקאנד קלעס, פון א נידריגע מדריגה ווי די פראטעסטאנטן, מ'האט נישט גערודפט די קאטאליקן אין אמעריקא אויף אזא פארנעם ווי די קאטאליקן האבן גערודפט די פראטעסטאנטן אין יוראפ, אבער פארט האבן די פראטעסטאנטן געהאט מער רעכטן, איז דא געגאנגען ענגלאנד און אראפגענומען א חלק פון די באגרעניצונגען וואס זענען וואס זענען געליגן אויף קאטאליקן ביז אהין, און דאס איז געווען אזוי אויף צו להכעיס פון די פון די פון די קאלאניסטישע פראטעסטאנטן צו ווייזן ווער איז דא בעל הבית. ענגלאנד האט געהאפט אז די שטרענגע שריט וואס די מלוכה האט גענומען,

באסטן צו מעסעטשוסעטס און זיך פאראייניגן און אז די מרידה זאל נישט גיין ווייטער. למעשה האט עס אבער געהאט א פונקט פארקערטן אפעקט און די אנדערע קאלאניס וואס זענען אזוי אויך געווען נישט באזונדערס צופרידן מיט די בריטישע ווירטשאפט האבן דאס געזען האבן געזען דא אז ענגלאנד צעפירט זיך נאך מער די הענט און זיי ווערן נאך שטרענגער און צוימען נאך מער איין זייערע רעכטן, און די אנדערע קאלאניס האבן פארקערט האבן אנגעהויבן יעצט שיקן שטיצע מיט געווער, און די זאכן וואס האט יעצט געפעלט פון באסטאן האבן די אנדערע קאלאניס צוגעשטעלט, און א יאר שפעטער א יאר נאך די באסטן טי פארטי, דאס איז געווען אום סעפטעמבער פון זיבעצן הונדערט פֿיר און זיבעציק, סעווענטין סעווענטי פאר, איז זיך צוזאמגעקומען פארשטייערס, דעלעגאטן, רעפרעזענטעטיווס, פון צוועלף פון די דרײַצן קאלאניס, זענען זיך צוזאמגעקומען אין פילאדעלפיע אין פענסילוועניע, זיי האבן אפגעהאלטן דארטן אן אסיפה, ס'האט זיך געצויגן פאר א זעקס זיבן וואכן, און די ציל פון די פארזאמלונג איז געווען צו דיסקוטירן די לעצטע אנטוויקלונגען פון ענגלאנד און וואס מען קען טון ווייטער, וואס מען קען טון פטור צו ווערן אדער צוריקצושטויסן, צוריקצושטופן די בריטישע אגרעסיע. יענע דעלעגאטן זענען געווען פון די, מ'זאגט די. אנערקענסטע און רעספעקטירסטע פאר מענטשן פון די קאלאניס, אריינגערעכנט צוויי מענטשן וואס זענען שפעטער געווארן האבן שפעטער געדינט אלס פרעזידענט פון אמעריקע, דזשארדזש וואשינגטאן, די ערשטע פרעזידענט, און דזשאן עדעמס. יענע פארזאמלונג איז אריין אין די געשיכטע אלס די ערשטע קאנטינענטאל קאנגרעס. איז איינע פון די רעזאלוציעס וואס איז דארטן איינשטימיג אנגענומען געווארן איז געווען אז אן אויסדרוק פון שטיצע פאר די אקציע וואס די באסטאנער מענטשן האבן דורכגעפירט מיטן אריינווארפן די טיי אין וואסער און אויכעט האבן זיי זיך אונטערגענומען צו ממשיך זיין מיטן בויקאט אינגאנצן קעגן די בריטישע טיי. איז די ערשטע, די פירסט קאנגרעשענעל די פירסט קאנטינענטל קאנגרעס איז נאכגעפאלגט געווארן מיט א צווייטע קאנטינענטל קאנגרעס און מיט שריט וואס האבן זיך ווייטער אנטוויקלט און האט זיך געענדיגט די זאך איין זאך האט געפירט צו די אנדערע און די סוף דערפון איז געווען אין זומער פון סעווענטין סעווענטי סיקס מיט א קארגע צוויי יאר שפעטער יולי דעם פערטן זיבעצן הונדערט זעקס און זיבעציק ווען

פאר הונדערט שאכטלעך פון טיי וואס איז יענעם אינדערפרי זיבעצן הונדערט דרײַ און זיבעציק אריינגעווארפן געווארן אין די וואסערן פון באסטאן און אזוי איז עס אריין אין די היסטאריע די באסטאן טי פארטי שוין יארן זענען דורכגעלאפן ענגלאנד און אמעריקע זענען שוין נאנט באפריינדעט און אליאירט זיי האבן שוין געקעמפט אינאיינעם טיי איז שוין לאנג נישט די משקה המדינה אין אמעריקע, מען טרינקט היינט דאכט זיך אסאך מער קאווע ווי טיי, פון די גאנצע זאך איז געבליבן א קאפיטל געשיכטע. און פלאקאטן אויף די ווענט וואס רופן צו טיי אוונטס. ברכה און הצלחה.